א גוט יאר, די וואך גייט פרשת תרומה, משפטים איז נישט געווען קיין שיעור ווייל איך בין געווען א אבל רחמנא לצלן נאך מיין מאמען, און כ'האב געוואלט זאגן כ'האב באקומען צענליגע קאלס ר' נחום, ס'א גוט איר האט נישט געזאגט גארנישט, פרעג איך פארוואס, זאגט ער איר געדענקט איר פלעגט אייביג זאגן אז די קינדער קומען איין משפטים אויסגעפראסקעט, ניין ס'הייבט זיך נישט אן, ס'איז שוין געווארן נייע צייטן, מ'האט נישט אויסגעפראסקעט און מ'האט אפילו נישט געגעבן אזא ציפ פאר די קינדער, מען גיבט אזא ציפ אין די באק און ס'הייבט זיך אן ביי די באק און ס'לאזט זיך אויס דארט ווי מען טאר נישט אנרירן א קינד, אה ס'איז שוין נישט דא די זאכן, אה שוין איז גוט כ'האב נישט געזאגט ווייל אז נישט וואלט איך אויסגעזען ווי א פול, ניין ניין ניין רבותי ס'איז נאך דא גענוג און מ'האט נאך ארבעט און די חזירים גייען אונטערגיין, עניוועי כ'האב שוין געמאכט א שיעור איך מוז נאר צולייגן א זאך. זעהט וואס גייט אין קאפענהעגן האט מען געשאסן ווידער א איד אין א בית מדרש, אפאר פארוואונדעטע, ס'האט זיך אנגעהויבן מ'האט געשאסן איינעם, ס'האט זיך געהאלטן שמוציגע נארישע בילדער קארטון בילדער אויף מוחאמאד פון איסלאם דער פראפעט זייער, און ס'האט זיך אויסגעלאזט אין א אידישע שול, ווייל דאס איז עס, זיי ווילן אנרייצן די אידן, זיי ווילן אנרייצן די וועלט אויף די אידן. רבותי איך האב ענק געזאגט ווי לאנג עטס עטס נישט מאכן ארדענונג אז קינדער זאלן זיין סעיף האט עטס נישט די שמירה פון זייער תורה וואס דאס איז הבל. שאין בו חטא און עטס האטס נישט קיין שום שמירה, דער אייבישטער העט אונז מאכן יעצט חלילה אזוי ענג אז מען עט נישט וויסן וואו מען העט ענדן, כ'האב ענק געבעטן, געטס נישט אריין פאר די דזשענדער לאו אז מען זאל מעגן חתונה האבן זכרים מיט זכרים און נקבות מיט נקבות, זיי ווילן עס מאכן געזונטערהייט, זאג אבער דו ביסט א איד איך טוה נישט, דו דארפסט נאך לערנען דעם גוי שבע מצוות בני נח, און פאר די זאכן שטראפט אונז יעצט דער אייבישטער פאר טאטשן קינדער און מאכן א שווייג, און אויכעט נעבעך פאר. די דזשענדער לאו. סאו רבותי, שפילטס ענק ווייטער ארום, ברוך מרדכי זאל ארום לויפן מיט די ערווה אויפגעדעקט, און כלל ישראל וועט נעבעך גיין אין גלות. יעצט נאך דעם געשיסעכץ איז ארויסגעקומען נאכאמאל דער פריים מיניסטער פון ארץ ישראל און האט געזאגט ער בעט אלע אידן פון קאפענהעגן זאלן קומען זיך באזעצן אויף ארץ ישראל, זיי האבן שוין נישט קיין פלאץ, זיי האבן שוין אן אינפלעישאן, און וואס גייט זיין דער סוף? קומען אן אטאם באמבע ס'עט פארניכטן אלע אידן, עטס עטס הערן שפעטער דעם שיעור אז די אלע גרויסע גאווערמענטס זאגן אז די דריטע וועלט מלחמה האט זיך שוין אנגעהויבן, עטס דארפטס אנהייבן צו פארשטיין רבותי אז ס'איז שוין נישט קיין חכמות, ס'איז שוין גרויסע צרות. דאס האב איך געוואלט נאר צולייגן, און עטס וועטס הערן מער באריכות ביים שיעור. א גוטן מוצאי שבת קודש פרשת משפטים, כ'האב נישט געקענט מאכן א שיעור די פארגאנגענע וואך אזוי ווי כ'מאך יעדע וואך מיטוואך אדער דאנערשטאג, ווייל כ'בין געווען א אבל לא עלינו, מיין מאמע איז אוועק, און זי זאל זיין א גוטע בעטער, כ'על ענק זאגן דעם הספד, על איך ארויפלייגן וואס כ'האב געזאגט, ס'איז אבער דא אסאך זייער וויכטיגע זאכן. וואס ס'פעלט אויס אז מ'זאל יעצט רעדן פון דעם טייטש ואלה משפטים אשר תשים לפניהם, זאגט דער זוהר הקדוש דא הוא רזא דגלגולא, מ'רעדט דא משפטים, מ'רעדט דא דיני ממונות א ניקל ארויף א דיים אראפ א קוואדער, ווי קומט דא אריין רזא דגלגולא, ווי ווי קומט אריין דא די גאנצע מין זאך פון גלגולים? ווען דער הייליגער רבי ר' בער האט דאס נישט געקענט פארשטיין האט ער אמאל געפרעגט דעם בעל שם הקדוש ער זאל עס אים מסביר זיין, האט אים דער בעל שם הקדוש געזאגט, אז ער וועט עס אים מסביר זיין, אבער ער מוז אים ערגעץ שיקן, און ער ווארנט אים אן מיטן לעבן אז ער זאל ארויפגיין דארט אויף א בוים קיינער זאל אים נישט קענען זען, אבער טאמער וועט ער עפעס זען זאל ער חלילה נישט אראפקומען זאגן. דער הייליגער רבי ר' בער איז געגאנגען דארטן וואו דער בעל שם הקדוש האט אים געשיקט, ס'איז געווען אינמיטן א וואלד, ס'איז געווען אזא דערהיים, איז געווען די שבילים אזעלכע רוט צווישן די וועלדער,

סטאפ, א תחנה. בקיצור, און דער הייליגער רבי ר' בער האט זיך ארויף געשטעלט ביי די פרשת דרכים אויף א הויעכן בוים דארטן ווי דער בעל שם הקדוש האט אים געהייסן ער זאל גיין, און ס'גייט דורך א מענטש און ער פארט מיט זיין פערד און ער שטעלט זיך אפ דארטן ביי די פרשת דרכים און ער נעמט אראפ די זאכן צו עסן און ער טוט זיך אויך אויס דאס טייסטערל, א טייסטערל דאס איז אזא פאסיק וואס מען האט געהאט און דארט האט מען אריין געלייגט דאס געלט. און ער עסט זיך אן, און ס'גייט דורך א צען פופצען מינוט, ער איז שוין זאט, פאקט צאם אלע פעקלעך, און ער לאט איבער דעם טייסטערל אויף דער ערד, פארגעסט עס, און ער גייט ווייטער. צען מינוט שפעטער קומט אן אן אנדערע מענטש, און ער נעמט, ער זעט א טייסטערל, ער עסט זיך אויך אן, און ער נעמט זיך מיט דעם טייסטערל, און ער פארט ווייטער. א האלבע שעה שפעטער קומט אן אן אנדערע מענטש, וואס ער זעצט זיך אויך אראפ צו עסן דארט. דערווייל איז צוריקגעקומען דער ערשטער מענטש און ער האט געזאגט אז ער האט דא איבערגעלאזט א טייסטערל, און דער מענטש, דער דריטער מענטש, האט עס גע'גנב'עט, און ער מכה'לט אים אן מכות רצח ער זאל עס אים אפגעבן, און באטאפט אים איבעראל פון קאפ ביז פיס, און ער זעט אז למעשה האט ער נישט דעם טייסטערל, ער האט עס נישט, שוין, אז ער האט עס נישט איז דאך עס געווען א טעות אז ער האט אים אנגע'מכה'לט, אבער דערווייל איז ער געבליבן מיט די שלעג און יענער איז געבליבן אן דעם טייסטערל. בקיצור, דער רבי ר' בער זיצט דארטן אויבן אויפן בוים און קוקט דאס אלעס צו, און נאכדעם ווי יעדער גייט אוועק גייט ער אויך צוריק צום בעל שם הקדוש, און ער דערציילט דעם בעל שם הקדוש וואס ער האט אלץ מיטגעמאכט. זאגט אים דער בעל שם הקדוש, לאמיך דיר זאגן, אין א פריעריגן גלגול איז דער ערשטער געווען א גנב, און ער האט צוגע'גנב'עט פונעם צווייטן געלט, ער האט עס אבער נישט געטון אליינס, ער האט עס געטון מיט א דין תורה, דער דריטער איז געווען דער רב, און דער רב. האט גענומען שוחד מעוות צו זיין דעם דין, איז יעצט געקומען א מעשה מיט א גלגול, און א גלגול קען זיין הונדערט יאר אויכעט, מען קען נישט וויסן, און דער ערשטער האט איבערגעלאזט דעם טייסטערל, דאס צווייטער האט עס גענומען, עס קומט אויס ער האט אים אפגעגעבן זיין געלט, און דער דריטער האט געכאפט מכות ווייל ער איז געווען דער דיין וואס ער האט גענומען שוחד, האט מסביר געווען דער הייליגער בעל שם פארן הייליגן רבי ר' בער, געלט איז א מטבע של אש. דאס ברענט, דער גאנצער גוף קאכט און ער ארבעט שווער ער זאל פארדינען די פאר צענט. דער תניא איז מסביר אין זיין ספר אז אפילו א מענטש טרעפט א מציאה און ער געבט צדקה איז אויכעט וחטאך בצדקה פרוק, איי ער האט נישט געארבעט דערויף ער האט נישט געשוויצט דערויף, אבער ס'איז דאך זיין, אבער רוב געלטער וואס א מענטש האט איז אלעס מיט בלוט און מיט שווייס, וועגן דעם איז דא אזוי הארב מען זאל נישט איבערנעכטיגן פעולת שכיר, ווייל דאס איז זיין נפש, דאס איז נישט סתם אפאר דאלער אדער אפאר צענט. און דאס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך צו פארשטיין, און וועגן דעם איז אויך דא, דער אייבערשטער האט געגעבן צו פארשטיין, האט דער אייבערשטער געגעבן כזה יתנו, דער אייבערשטער האט געוויזן א פייערדיגע מטבע, און אויכעט ס'איז דא ביי די תרומת אדנים און ביי די תרומות פון די קרבנות האט מען געמוזט געבן נאר א מחצית השקל. צו שלש תרומות נאמרו כאן, מ'האט געמוזט געבן א מחצית השקל ביי די צוויי זאכן, אז העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, פארוואס? ווייל דער אייבישטער האט געוואלט אונז ווייזן אז דאס געלט איז א מורא'דיגע זאך, ס'זאל זיין ערליך, און צוויי אידן אינאיינעם שטעלן עס צוזאם, סאו מיט אנדערע ווערטער, אין יעדן סכום געלט ליגט צוזאמגעשטעלט פון אפאר מענטשן, איז ממילא ס'ארבעט אזוי. אז איינער עפענט זיך א שותפות מיט א צווייטן, לאמיר זאגן א גראסערי סטאר אין ווילימסבורג, עפענט זיך א סטאר, יעצט איין שותף ראובן שמעון, ראובן גייט ארויס און ער קויפט איין פאר הונדערט טויזנט דאלער סחורה פארן סטאר, איז שמעון אטאמאטיש געווארן יעצט א בעל חוב אויף העלפט, אויף פופציג טויזנט דאלער, און ס'איז נישט איך האב געקויפט און איך האב נישט געקויפט, ס'איז אלע שותפות, האט דער אייבערשטער געוואלט אז יעדער זאל געבן א שותפות, און זאל מען ברענגן קרבנות ציבור אדער די אדנים וואס האבן מעמיד געווען די משכן. האט דער אייבישטער געוואלט אז יעדער זאל האבן כשר און ערליך געלט ווייל ווען נישט איז נישט דא קיין השראת השכינה, און דאס דארף מען זיך אונז לערנען פון די פרשה, מען קען נישט ברענגען פארן אייבישטן געפאפט געלט און געגנב'עט געלט, אתנן זונה און מחיר כלב געלט, מען קען נישט, דער אייבישטער וויל האבן ריין געלט, און כדי אז מען זאל האבן ריין געלט האט מען דאך געוואוסט מען האט מוזן געבן פאר די תרומות. פון די קרבנות, און מען האט דאך געוואוסט אז מ'עט מוזן געבן פאר די אדנים, במילא האט מען געמוזט האנדלען ערליך, און דאס איז וואס די סדרה פון משפטים קומט אינאיינעם מיט שבת שקלים. יעצט, ס'ווערט געברענגט אז ס'איז געווען א גרויסער צדיק, ער איז געווארן רב אין קראקע, ער האט געהייסן דער מגלה עמוקות, האט ער געזאגט איך בין מסכים צו ווערן רב, אבער איך נעם נישט קיין. כתב רבנות אויף א מינימום אדער אויף א מעקסימום טיים, עז טיים גאוס ביי, וועל איך ענק זאגן צו איך האלט ביים בלייבן ווייל עס ווייטער דא צו זיין רב צו נישט. ס'דא אסאך גרויסע צדיקים וואס זיי פלעגן זיך אזוי נוהג זיין, זיי האבן נישט געוואלט נעמען א בלענק טשעק איך גיי בלייבן רב אויף אייביג ווייל זיי האבן דאך נישט געוואוסט וואס די קהילה איז און אזוי ווייטער. ס'דא א מעשה, ס'איז געווען אמאל א רב. וואס מ'האט אים געוואלט אויפנעמען אין א שטאט, האט ער דאך נישט געוואלט קומען אין די שטאט, ערגעץ א פארגרעבטע שטאט, זאגט ער רבי, ביי אונז ליגט דער שך, דער טורי זהב, דער מגן אברהם, דער באר מים חיים, דער מסילת ישרים, די אלע ליגן באגראבן ביי אונז אין שטאט, איז במילא דארף זיין א כבוד פארן רב אז ער זאל קומען דא זיין רב. שוין, דער רב האט עס אנגענומען, ער פרייט זיך. עס קומט בערך א עה וואס ער איז שוין געזעסן דארטן א חודש זאגט ער פאר די חברה רבותי לאמיר יעצט גיין אין בית החיים וויזיטן די צדיקים די שוכני עפר קומט ער ארויס אין בית החיים ס'איז דארט נישט דא קיינער זאגט מען אים נעהה נישט אין בית החיים ליגט דער שך און דער טורי זהב און די אלע גרויסע צדיקים ביי אונז אין בית מדרש ליגן זיי באגראבן ווייל קיינער עפנט נישט זייערע ספרים האט דער רב זיך אויפגעהויבן און ער איז אוועקגעגאנגען ער האט געזאגט אדעתא דהכי לא נדרנא איז דאס דארף מען וויסן. א רב האט נישט אייביג ליב צו נעמען א בלענק טשעק איך גיי ווערן רב, קודם וויל ער עס אויסטרייען אפאר חדשים צו א יאר צוויי, איז די מגלה עמוקות האט אויך אזוי געטון, ער האט געזאגט איך וויל עס אויסטרייען, ס'גייט דורך אפאר חדשים, רופט ער דעם ראש הקהל און די ראש הקהל האט מורא געהאט ער גייט אים שוין זאגן ער וויל נישט בלייבן ווייטער רב, זאגט ער ניין. איך נעם אן דאס רבנות אין קראקע, פרעגט אים די ראש הקהל פארוואס, פארוואס האסטו ביז יעצט נישט אנגענומען און יעצט יא, זאגט איך וועל דיר דערציילן א מעשה, איך האב געהאט א דין תורה היינט און איך זעה, וואסער א שטאט, וואסער א הייליגקייט דא הערשט אין די שטאט, ובפרט אין דיני ממונות. די מעשה איז געווען אזוי, ס'איז געקומען א מענטש, און ער האט געזעהן ווי א בעקער באקט, ער באקט ברויט און חלות, מאכט א גוטן דזשאב, זיין ברויט און חלה איז זייער גוט, ער זעהט אבער אז בשעת ער זעצט איין די ברויט און די חלות אינעם אויוון, די קעיק, זיצט ער און ער זאגט זוהר הקדוש און ער וויינט בדמעות שליש. אזוי גייט אדורך א וואך, א חודש, און ער זעהט די זעלבע זאך די גאנצע צייט. אזוי ווי ער זעהט עס פרעגט ער דעם איד אויב איר פילט אזא טעם אין זוהר הקדוש און אין תורה הקדושה פארוואס זאלט איר זיין א בעקער? זאגט יענער איך מוז דאך האבן פרנסה. זאגט ער איר ווייסט איך וועל אייך זאגן וויפיל פארדינט איר א יאר? זאגט ער דרײַ הונדערט זלאטע. וויפיל פארדינט איר אין צען יאר? דרײַ טויזנט. און אין דרייסיג יאר? נײַן טויזנט. זאגט ער ווי אלט זענט איר? איך בין היינט אלט פֿופֿציק. נו, וויפיל קלערט איר צו לעבן? איר'ט לעבן נאך דרייסיג יאר? איר ווייסט וואס כ'וועל אייך זאגן? איך געב אייך הונדערט טויזנט זלאטעס און איך צאל אייך אויס מיט א פענטשען מיט אלעם. גייטס אין שול און זעצט'ס אייך לערנען. זאגט דער איד פיין, מ'האט געמאכט א מקח און אלעס איז גוט געווען. ס'גייט דורך אפאר חדשים, זאגט דער געוועזענער בעקער פאר דעם איד וואס האט אים געגעבן דאס געלט, איך וויל צוריק ציען פונעם מקח. פרעגט ער פארוואס. זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך לערן טאקע זייער פלייסיג, אלעס איז גוט, אבער איך האב פארלוירן דעם דירעקט קשר, דעם קאנטאקט מיטן רבונו של עולם. פרעגט ער פארוואס. זאגט ער הער אויס, איך פלעג אויפשטיין פארטאגס, און איך האב געוויינט א תפילה צום הייליגן באשעפער די חלות זאלן געלינגען, ס'זאל נישט צופיל צוברענען, ס'זאל נישט צו ווייניג צוברענען. ווען ס'יערט זאל זיך עס אויפיערן שיין, ס'זאל נישט זיין צו דיק און ס'זאל נישט זיין צו דין, ס'זאל נישט צופיל אויפגיין נישט צו ווייניג, און כ'האב עס אריינגעלייגט אין אויוון האב איך געשטאנען און געוואטשט ווען ס'האט אנגעהויבן צו ווערן אפגעבאקן, און כ'האב געהאלטן אין איין בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער איך בעט דיך ס'זאל זיין אזוי ווי עס דארף צו זיין, און ס'זאל זיין יעדער זאל עס ליב האבן, און מ'זאל צוריק קומען קויפן נאך, און מ'זאל מאכן אן ערליכע ברכה און ערליך בענטשן, אדער א נאכברכה. סא, בקיצור איך בין געווען פארבינדען מיטן אייבערשטן די גאנצע צייט. נאכדעם כ'האב אנגעהויבן צו פארקויפן האב איך געבעטן דעם אייבערשטן ס'זאל אריינקומען קאסטומערס, ס'זאל נישט איבערבלייבן, ווייל יעדע זאך וואס ס'בלייבט איבער איז א שאדן. און אזוי בין איך געוען ביזי רעדן צום אייבערשטן, פון צוויי פארטאגס ביז אכט אינדערפרי ווען כ'האב אלעס פארקויפט. און אינמיטן האט ער שוין געזאגט זוהר אויך. ווייל מען דארף דאך לערנען תורה. זאגט ער היינט אז איך ווייס איך גיי צו צו די שאנק איך נעם ארויס די פאר רובל אבער איך פארליר דעם קשר צום רבונו של עולם. מען דארף כביכול שוין נישט אזוי אנקומען צו אים, אוודאי דארף מען אנקומען כסדר צום אייבערשטן אבער ס'איז שוין נישט אויף דעם פארמאט ווי ווען א מענטש ווייסט ער וועט נישט האבן פון וואס צו עסן מארגן איז וויל איך ארויס פונעם דיל איך געב אייך צוריק דאס געלט און איך זעץ איך זעץ מיך צוריק צו ווערן א בעקער. האט דער איד געזאגט ניין. מיר איז זייער חשוב געווען צו קוקן ווי אזוי איר לערנט זוהר, און איך בין זיכער אז איר לערנט א גאנצן טאג הייליגע ספרים, און איר דינט דעם אייבערשטן, און איך וויל נישט ארויסגיין פון דיל. בקיצור זיי האבן זיך געקריגט אהער און אהין, און מען איז געגאנגען צו דין תורה צום שטאט'ס רב, צום מגלה עמוקות. למעשה זאגט דער הייליגער מגלה עמוקות, אויב דאס קען זיין א דין תורה אין די שטאט, וויל איך טאקע בלייבן א רב אין די שטאט. ס'איז ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ס'שטייט, אז מען האט געשטעלט שרי מאות, שרי חמשים, שרי עשרות. לויטן רמבן אין פרשת פנחס קומט אויס אז כמעט יעדע אכט אידן האבן געהאט אן אייגענעם דיין. וואס האט מען געדארפט אזויפיל דיינים? אזויפיל דיינים דארף מען האבן? זיי זענען געגאנגען אין מדבר, ס'איז נישט געווען קיין ריעל עסטעיט דיעלס, ס'איז נישט געווען די אלע זאכן, וואס האט מען געדארפט אזויפיל דיינים? דער תירוץ איז, מען האט נישט געברויכט אויף נעגעטיוו אז דער וויל יענעם בא'גנב'ען און דער וויל יענעם בא'שווינדל'ן, מען האט געדארפט אויף פאזעטיוו, יעדער האט גע'טענה'ט עס קומט זיך יענעם. ס'איז דא א מעשה, דוד המלך האט געקויפט דעם פלאץ ווי מ'האט געבויעט דעם בית המקדש, איז דארט אינעם פלאץ ווי ער האט עס געקויפט, דארטן פון ארונה היבוסי, איז דא א מעשה אין מדרש אז ס'איז געווען צוויי ברידער וואס זענען געווען שותפים אין א גרויסן פעלד, און ס'איז געקומען סוף יאר ווען ס'האט אנגעוואקסן די תבואה, נאך סוכות צייט האט מען זיך צוטיילט פונקטליך די שייער, און זיצנדיג אינדערהיים האט געטראכט איין ברידער, דער שותף, און ער זאגט אזוי, איך האב א שטוב מיט קינדער, איך האב א ברודער וואס האט נעבעך נישט זוכה געווען צו האבן קינדער, איך פיל נישט אז מיר קומט זיך גלייך מיט יענעם, יענער דארף האבן מער, ער זאל כאטש האבן מער גשמיות, ער זאל האבן מיט וואס זיך צו דערפרייען זיין הארץ, איז ער געגאנגען מיטן די נאכט, ער האט איינגעפאקט אפאר וועגענעס מיט תבואה און ער גייט עס טראגן צום ברודער, אין די זעלבע צייט איז געזעסן די ברודער און ער האט געטראכט, ס'איז דאך נישט יושר, איך זיץ אינאיינעם, איך האב מיך צוטיילט אינאיינעם מיט מיין ברודער, מיין ברודער האט צען קינדער אויסצוהאלטן, איך האב דאך גארנישט, וואס דארף איך האבן העלפט אויף העלפט? האט ער גענומען וועגענעס און ער האט גענומען פון זיין סחורה און געטראגן פארן ברודער. אינמיטן די נאכט האבן זיך ביידע צאמגעטראפן אויף איין פלאץ, און איינער פרעגט דעם צווייטן, וואס טוסטו דא אינמיטן די נאכט, וואס טראגסטו דא סחורה? האט יעדער פארציילט זיינע געפילן. דער ברודער אן קינדער האט געזאגט, דו דארפסט מער, און דער ברודער מיט קינדער האט געזאגט, דו דארפסט מער, און זיי האבן זיך ביידע צאמגענומען און געקושט. פאר גרויס פרייד אז האבן זיך אזוי ליב, האט דער אייבערשטער געזאגט, זעסט דארט אויף יענעם פלאץ ווי זיי האבן זיך געקושט, דארטן גיי איך בויען מיין בית המקדש. דער בית המקדש האט אסאך אנדערע זאכן אויך, פון דארט האט מען באשאפן דעם קאפ פון אדם הראשון, אדם הראשון איז דאך פון די גאנצע וועלט באשאפן געווארן, די קאפ איז פון מקום המקדש, דארטן האט מען געברענגט יצחק'ן פאר די עקידה, דארט האט יעקב אבינו געשלאפן. ס'איז נאך אסאך זאכן פארוואס דער אייבישטער האט דארט געמאכט די בית המקדש, אבער דאס ברענגט דער מדרש. איר הערט וואס א דין תורה זיי האבן געהאט? נישט איך דארף יענעם בא'גנב'ענען, ניין, יענעם קומט זיך מער ווייל ער האט קינדער, יענעם קומט זיך מער ווייל ער האט נישט קיין קינדער קומט זיך אים מער ער זאל כאטש האבן מער געלט. דאס זענען געווען די דין תורה'ס וואס מ'האט גע'פסק'נט אין די מדבר, און דערפאר האט מען געדארפט האבן פאר יעדע אכט מענטשן א דיין, ווייל. יעדער האט אלץ געוואלט יענעם געבן מער, נישט ארויסגנב'נען פון יענעם, א שאנדע. יעצט ווערט געברענגט אין די חזל א מורא'דיגע מעשה, ס'איז געווען אלכסנדר מוקדון ער האט איינגענומען די גאנצע וועלט, געווען א מעכטיגער קעניג, אמאל איז ער געגאנגען וויזיטן עפעס א קעניגרייך א מלוכה מיט אן אנדערן קעניג זעהן וויאזוי ער פירט דארט זיין מלוכה'לע, האט ער געזעהן ס'איז פונקט געקומען עפעס א דין תורה צווישן צוויי גוים, און איין גוי האט פארקויפט א שטיקל לאנד פארן צווייטן גוי, בקיצור דער צווייטער גוי האט גענומען גראבן דארטן ווייל ער האט געוואלט בויען דארטן א שיין הויז, טרעפט ער א ריזיגן אוצר מיט אסאך געלט, איז ער געקומען צו יענער מענטש און ער האט געזאגט, הער אויס, ס'איז דיין אוצר, איך האב פון דיר געקויפט א שטיק לאנד אויף צו בויען, און קום און נעם עס. און יענער האט ווידער אים געטענה'ט, ליסן, איך האב דיר פארקויפט לאנד, איך האב נישט געוואוסט וואס דארט איז דא, און אז דו האסט עס געטראפן איז עס דיין. האָבן זײ זיך געקריגט. פֿרעגט דער קעניג, זאָג מיר, דו האָסט אַ זון? יאָ. דו האָסט אַ טאָכטער? זאָגט ער, יאָ. זאָלן זײ זיך משדך זײַן, און דאָס געלט. װעט מען געבן פֿאַר בײדע. דאָס װעט זײַן זײער נדן. האָט אלכסנדר מוקדון געקוקט. פֿרעגט אים דער קעניג, װאָס קוקסטו אַזױ? זאָגט ער, װאָס הײסט, װאָס איך קוק? װײסט דו, װאָס איך װאָלט װען געטאָן בײַ מיר, װען ס'קומט אַזאַ דין-תּורה? זאָגט ער, איך װאָלט געהרגעט בײדע. און איך וואלט צוגענומען דאס געלט פאר מיר. דאס איז דאס מין וואס אונז לעבן היינט, הרג'נען ביידע און אוועקנעמען דאס געלט. אבער אמאל איז געווען די דין תורות אויף אן אנדערן אופן. און אז מען גנב'עט פון יענעם א פרוטה מוז מען צוריק קומען אויף די וועלט, די גמרא זאגט צריך לילך אחריו למדי, מדי איז א ווייט פלאץ, פרס און מדי, ס'געווען זייער ווייט פון ארץ ישראל, זאגט דער של"ה הקדוש, עס מיינט ער מוז צוריק קומען אפילו גלגולים שפעטער ביז מען צאלט דאס אפ. ס'איז א מורא'דיגע זאך. היינט איז געווארן יענעמס געלט הפקר, מען קען גנב'נען פון יענעם, מען קען באראבעווען יענעם, מען נעמט צאם געלט און מען זאגט מען געט דעפאזיט פאר די בענק און א יאר צוויי שפעטער כאפט מען זיך מען האט עס אפגעגנב'עט, דאס הפקר'קייט פון יעדן איז אנבעליוועבל, ס'געווען יעצט א מעשה די וואך האט מיר איינער פארציילט, די ODA ער איז געפארן מיט א קאר, די ODA איז אין אים אריינגעפארן און ס'איז דארט געשטאנען פונקט א פאליס, זאגט ער פארן פאליס מאך א ריפארט. זאגט די פאליס אה ס'איז א קליינער דעמידזש עקסטשעינדזש לייסענס, איז דער אודיעי דרייווער שוין געלאפן צו די פאליס און ער האט געזאגט אז ס'איז גאר געווען א היט ענד ראן און ער געכאפט ווער ס'האט עס געטון בשעת ער איז אריינגעפארן אין יענעם. זיך אזעלכע רישות און וואס מען פארלאזט זיך אז די פאליס וועלן קומען זאגן פאלשע עדות און גראדע די פאליס האבן שוין היינט מורא מען האט זיך שוין אויסגעלערנט אז ס'איז נחום ראזענבערג איז דער נייער שעריף אין טאון און זיי האבן מורא. אבער דאס ביליגקייט וואס איז געווארן פון כלל ישראל איז אנבעליוועבל. און אנגעהויבן האט זיך דאס ווייל מען האט אנגעהויבן צו מסר'ן איינער דעם אנדערן, מען האט איבערגעגעבן יענעמ'ס געלט, ממון ישראל, מען האט גע'מסר'ט איינער דעם אנדערן, און נאכדעם האט זיך עס אריינגעצויגן אז מען האט שוין נישט אויף יענעמ'ס קינדער אויך נישט קיין שום אחריות, נישט נאר אויף זיין געלט. יעצט רב אהרן'ס מיידל סקול, איך הער זאגן אז מען גייט עס אינגאנצן צושפארן, איך הער מען מוז אראפנעמען אינגאנצן דעם בילדינג ווייל עס איז נישט סודעבל פאר א סקול, און בסך הכל וואס זיי האבן געדארפט טון איז לכתחילה לייגן ספרינקלערס און ארויסבויען, זיי האבן געדארפט אפקויפן דארטן ביים שכן, האבן זיי געדארפט אפקויפן א שטיקל לאנד און מאכן נאך א סטעירקעיס. און יעצט איז דאך געווארן זייער שטרענג דער מצב ווייל מ'האט דאך געכאפט אינגעלייט, און איז במילא וויל קיינער מער נישט מיטארבעטן, און דאס איז א מורא'דיגער חורבן. דער חורבן איז אז די אינגעלייט האבן געטון אלע כל דבר אסור, ס'איז דא א שול וואס מ'האט געבויעט מיט פאלשע פערמיטס וואס זיי האבן עס יעצט באקוקט, און זיי זאגן אז ווען מענטשן גייען ווען אריין טאנצן הקפות אין די שול וואלט נישט געבליבן קיין שול, ס'וואלט צעפאלן און די מענטשן וואלטן גע'הרג'עט געווארן. ווייל ס'איז דא אפאר מענטשן וואס מאכן אפאר טאלער אונטערן טיש, איז דאס אלעס מותר לכתחילה. און ווער ס'געדענקט די שיעורים וואס כ'האב געזאגט מיט אפאר חדשים צוריק, ווען מ'האט צוגעשפארט די סקול, ריספלער סקול, דאס איז ר' אהרן'ס מיידל סקול אין וויליאמסבורג, האב איך אים געזאגט, איך פארשטיי נישט וויאזוי קען א הנהלה זיין אזאלכע רוצחים, זיי ווייסן דאך אז דאס טויג נישט, און זיי דזשעפערדייזן די סעיפטי פון אונזערע קינדער, ס'ארט זיי גארנישט, אונזערע קינדער זענען נישט מופיע אינגאנצן. דאס איז געווארן היינט ליידער פון כלל ישראל און וועגן דעם האבן אונז די גוים אויך פיינט. אז אונז האמיר זיך פיינט צווישן זיך האבן אונז די גוים אויך פיינט. ס'ווערט געברענגט אין מדרש, דער מדרש זאגט. ס'איז א גמרא אויכעט און אויף צענדליגע פלעצער. אז טאמער אידן לעבן באחדות און זיי האבן זיך ליב, איז אפילו זיי זענען עובדי עבודה זרה טוט זיי דער אייבערשטער גארנישט. אזוי שטייט ביי אחאב. אחאב, פארוואס האט אים דער אייבישטער געלאזט ער זאל זיין א קעניג צוויי און צוואַנציק יאר? ווייל ער האט מכבד געווען די תורה, ער איז געווען א כופר און אן אפיקורס און ער האט נישט געהאלטן די תורה, נאר ווען מען האט אים געבעטן אז ער זאל שיקן די תורה צו די גוים האט ער זיך מוסר נפש געווען, האט ער געזאגט דאס האט נישט מיט מיר, איך מוז גיין פרעגן די זקנים, ער איז געגאנגען פרעגן די זקנים האבן זיי געזאגט גיי אין מלחמה. זאגט די גמרא מפני מה זכה אחאב, פארוואס האט אחאב זוכה געווען צו קעניגן אויף די אידן צוויי און צוואַנציק יאר, ווייל ער האט מכבד געווען די תורה וואס דאס האט אין זיך צוויי און צוואַנציק אותיות, זאגט די גמרא דארטן, ווען די אידן זענען באחדות, ווייל ס'איז נישט געווען ביי זיי קיין, צווישן זיך האבן זיי נישט געהאט קיין מלחמות, זענען געווען באחדות, פון וואנעט ווייס איך? ווייל אחאב. האט געוואלט הרג'נען אלע נביאי השם, איז געגאנגען עובדיה און ער האט געבארגט געלט, ער האט זיי באהאלטן פופציג און פופציג אין צוויי מערות, ער האט געבארגט געלט פון אחאב, און יעדער האט געוויסט אז ער איז נישט קיין עושר, ער עובדיה, ער איז געווען א נביא, און יעדער האט געוויסט אז אחאב בארגט אים דאס געלט, און קיינער איז נישט געגאנגען זאגן, זאלסט וויסן דו בארגסט געלט פאר דיין שונא, דארטן זענען זיי און קענסט זיי אויסהרג'נען. איז אז ס'איז דא אחדות ביי אידן, איז אפילו ס'איז דא עובדי עבודה זרה, איז דער אייבערשטער איז נישט אין כעס אויף אידן אזוי שטארק על כל פנים. סאו דעיס דארף מען זיך ארייננעמען אין הארץ. ס'איז געקומען היינט א פונקט וואס איך ליין אין אלע צייטונגען, זיי זאגן אלע גרויסע לענדער אז ווארלד וואר טרי האט זיך שוין אנגעהויבן, און איך האב ענק געזאגט אז דאס גייט געשעהן, אונז רייסן מיר זיך צווישן אונז, דער מסר'ט דעם, דער מסר'ט יענעם. ווארלד וואר טרי העז ארעדי סטארטעד, ווארלד וואר טו האט גענומען פון ניינטין טערטי ביז טערטי ניין, זיי זאגן אז ארץ ישראל ס'איז יעצט ארויסגעקומען סיקרעטס פון די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט, די קאנגרעס און די סענעט האט געבעטן מען זאל ארויסגעבן די סיקרעט דאקומענט, איז דא דארטן אז אין ניינטין עיטי ניין האט שוין ארץ ישראל באקומען פון אמעריקע דעם גאנצן היידערדזשען באמבע, די האול ניין יארדס. און דער חשבון איז געווען אז מען וועט עס אמאל דארפן האבן אויף קעגן איראן, מען האט געוויסט איראן גייט זיך צו צעלאזן און ער מאכט זיך דאך נוקס, איז דער וועט האבן נוקילער און דער וועט האבן היידרידזשען, איטס אלל אוט אין די פרעס ארעדי. אין רוסלאנד איז שוין געשטאנען אז די טוירד ווארלד וואר האט זיך אנגעהויבן, און אויסער דעם איז דא נאך א זאך, טשיינע מיט רוסלאנד ארבעטן אינאיינעם צו געבן פאר איראן, אלע נוקילער באדערפענישן צו מאכן אן אטאמיק ריעקטער, סאו בעסיקלי זעמער אונז אויף גאר גרויסע צרות, און אונז וויל מיר עס נישט דערהערן, איך האב ענק שוין געזאגט, מען פרעסט אונז אן מיט נבילות און טריפות, און מען וואוט פאר די דזשענדער לאו, און נאכדעם טוט מען נאך מער, אז מען הרג'ט זיך ארום צווישן זיך, האט מען שוין נישט דעם שוץ אז אפילו מען איז עובד עבודה זרה וויבאלד מען לעבט באחדות, טוט דער אייבישטער פארקוקן געוויסע זאכן אויף א געוויסע צייט, איז נישט מוותר אבער מען רעדט די גמרא זאגט דאך אזוי דער אייבישטער פארקוקט. יעצט אז טאמער נעמט מען יענעמס קינד אין סקול און מען האט נישט קיין שום דרך ארץ אז דאס קינד איז איינגעשטעלט מיטן לעבן און מען פארלאזט זיך אז נאכדעם אז טאמער ס'עט ווערן עפעס א פראבלעם וועט מען זאגן אה דו ביסט א מוסר דאס איז נישט קיין וועג און איך האלט אז די גאנצע טשיילד סעקשועל אביוז האט זיך אויך אזוי אנגעהויבן די גאנצע אביוז האט זיך אנגעהויבן ווייל יענעמס קינד איז געווען ווי א דאגי. יא דאגי, הו קעירס? יעצט דא א מורא'דיגע מעשה וואס עס שאקירט גאנץ בעלגיע, דא א בעלזער אינגערמאן האט חתונה געהאט ווען ער איז געווען ביי די בר מצוה יאהרן האט אים איינער מען האט שוין די נעמען אבער דערווייל טאר מען עס נאך נישט זאגן ווייל עס קען זיין ס'וועט צוקומען צו א גרויסע אינוועסטיגעישן און במילא איז ער משוגע געווארן. און ער האט זיך געוואלט שוין אפאר מאל נעמען דאס לעבן, ער האט יעצט געוואלט טאנצען פון דאך, און ער שרייט די גאנצע צייט, ער האט גערעדט צו די בעלזער מחנכים און ער האט זיי געזאגט, און קיינער האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט, און יענער וועט שוין שפרינגען פון דאך, אה, דעמאלטס וועט שוין זיין גוט. ווי האט אפרים שטיינס טאטע געזאגט? דער פאלטיטשאנער, זאגט ער, ער איז געווען אן אייניקל פון בעלז, און אן איידעם אין בעלז. האט ער געזאגט אזוי אז אין בעלז האט מען אפגעגעבן כבוד פאר אלע רעבישע אייניקלעך בעלזער אייניקלעך נאר זיי האבן געמוזט מתקן זיין איין חטא דער חטא איז געווען אז זיי האבן געלעבט ווי לאנג זיי האבן געלעבט האט מען זיי גערודפ'ט זאלן שטארבן זיי זענען געשטארבן איז ער געווען א קדוש מען האט אים חתונה געמאכט די קינדער מיט די אייניקלעך און דאס איז וואס דא גייט פאר מענטשן האבן נישט קיין שום דרך ארץ פאר יענעם ווען יענער קומט שרייען אז מען האט אים מטמא געווען ער ברויך האבן העלפ האט מען געוואלט ס'זאל נישט ארויסקומען האט מען געמאכט א שווייג יעצט איז דא נאך א מורא'דיגע מעשה, אונז זעמער נישט קיין בן יחיד מיט אונזער ברוך מרדכי'ן, ער איז אין מודיעין עילית, ער פלעגט אויך געבן פאר יונגלעך און פאר מיידלעך היטשעס, ס'האט אנגעהאלטן וואכן, ער איז אן אַכט און צוואַנציק יעריגער יונגערמאן, און ער האט אפגעטוען. אלע מיעסע זאכן מיט אינגלעך און מיט מיידלעך, און אלעס איז געקומען אונטער א מאסק פון גמילות חסדים אז ער האט גענומען א טרעמפ, געהאט א נייע קאר וואס מענטשן האבן ליב געהאט צו פארן, יעצט ווען מען האט אים איינגעשפארט, ס'איז א מורא'דיגע זאך, האט ער זיך צוגעדעקט דעם קאפ אזוי מען זאל נישט זען ווער ער איז, ס'איז א דזשאוק. נישט פארשטענדליך, מען האלט דיך אין איין זאגן מען זאל נישט לאזן קינדער היטשן, מען זאל נישט לאזן קינדער היטשן, מען לאכט, מען לאכט, נו נו. דעם וועם ער האט נעבעך אלץ געטאטשט, הע, דער וועט שוין פילן זיינס, נעבעך. די חברה גייען שוין זיין אויף צרות. יעצט אויף צוויי קינדער וואס זענען געפארן מיט אים האט מען שוין עדות, און מען וועט נאך האבן ווייטער נאך עדות. די צייטונג שרייבט אז ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט ווייל אלע אנשי חינוך אין די שטאט לערנען אויס די קינדער מ'זאל נישט נעמען היטשעס, טרעמפס,

ס'האט אים געטאטשט ברוך חנה'ס זון, כ'מיין ער איז דער דיין אין פארטי פיפט באבוב, און ער האט מיר אונטערגעשריבן ער וועט קיינמאל נישט זיין קיין מלמד, מ'לאזט אים ווייטער זיין א מלמד נאו פראבלעם. כ'האב געהערט זאגן אז דער בעלזער בחור איז ברוך השם א חתן געווארן, ער האט שוין חתונה געהאט פאריגע וואך, האב איך געהערט זאגן, וויאזוי דאס אז מ'האט אים נישט איינגעזעצט דעם ברוך חנה'ס זון, האב איך געהערט זאגן, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין, אז דער בעלזער רב אליינס האט אפגעקאלט, און ער האט געסטראשעט און געווארענט דעם יונגערמאן אז ער זאל גארנישט טון, ער זאל מאכן א שווייג און ער זאל זיך דערשטיקן דערמיט. ס'איז אנבעליוועבל. אמאל האט דער בעלזער יא געהאלטן אז מ'זאל גיין, עס איז געווען א צייט וואס ער האט געהאלטן מ'זאל רופן די צייטונג און מ'זאל מאכן א פרסום. איז ווייס איך נישט וואס ס'איז מיט אים, אדער איז ער אביסל סקרוד אפ און לויט ווי די נבטנים און ווען ער דארף זיך אפרוען אין זיינע פרייוועט הייזער ווי ער האט איבער אין ארץ ישראל דעמאלטס זאגט ער אזוי אויף פעדאפייל, און ווען די נערוון זענען אים בארואיגט זאגט ער אזוי, איך ווייס נישט צו דאס האט צו טון מיט נערוון, צו דאס האט צו טון וויפיל דרוק מען לייגט אויף אים, ס'איז א דזשאוק. ער האט גענומען א בחור און ער האט געלאזט אים אויף הפקר, ער האט געזאגט מען זאל גארנישט טון, מען זאל יענעם נישט איינזעצן, און מען האט אים חתונה געמאכט, אין אפאר יאר ארום וועט ארויסקומען נאכאמאל א פרשה אז ער האט זיך וועלן נעמען דאס לעבן צו ער האט אומגליקליך געמאכט א ווייבל. יעצט דער בחור האט חתונה געהאט און ער הייסט גראס, יעצט דער. נואף, ווער ס'האט אים געטשעפעט איז געווען דוד יהודה אדער דוד לייב, איך ווייס נישט מענכיגע רופן אים אויף לשון קודש און מענכיגע אויף אידיש, דוד לייב גרינפעלד אדער דוד יהודה גרינפעלד און ער ברוך חנה גרינפעלד'ס א זון. יעצט, ס'איז געווען נאך א מעשה, אויב עטס געדענקטס, אז ס'איז געווען איינער א דייטש וואס האט אראפגענומען דריי קינדער אין בעלזער טוילעט אויף פיפטינט עוועניו, יעצט, ס'איז דא א גאנצע רומער, מען האט דעמאלטס גערעדט אז ס'איז געווען אן עקסטשעינדזש דיעל. ס'איז געווען אזוי, מען האט געזאגט, מען האט געבעטן אז ער זאל מאכן זיכער אז מען פרעסט נישט קיין טשארדזשעס אויף דעם דייטש, למעשה האט ער באקומען נאר פֿיר חדשים ווייל די אנדערע זענען נישט געקומען פאראויס, און למעשה דער דיעל איז געווען אז טאמער מען וועט נישט פרעסן טשארדזשעס אויף דייטש, ער האט נאר געזעסן פֿיר חדשים ווייל מיטן אנדערן טאטן האט מען נישט געקענט פארהאנדלען, ער עט אין די זעלבע צייט דער גראס נישט פרעסן טשארדזשעס אויף ברוך חנא'ס זון דוד יהודה ווייל דאס איז דאך פון באבוב פון פארטי פיפט און דוד יהודה גרינפעלד געהערט צו באבוב פארטי פיפט און ברוך חנא דאכט זיך מיר דארט דער דיין און אין די זעלבע צייט העט מען נישט פרעסן טשארדזשעס אויף דעם דייטש וואס דער איז א בעלזער. איר פארשטייט וויאזוי מ'האנדלט מיט אידישע נשמות און מיט אידישע גופן אזוי ווי ס'וואלטן געווען קעטל, נישט קעטל נאר שוין געשאכטענע קעטל, אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר און יעדער מאכט א שווייג, העי יו לייק איט דעט וועי? הער אויס פאר די טיים בינג ביז ס'עם קומען נארמאלערערע מענטשן עט דאס זיין דער וועג ביז ס'עם קומען אפאר חברה ס'עם אריינגיין צום בעלזער רב און ס'עם האקן אויפן טיש הער אויף מיט די גארביטש. אין אנטווערפן איז אויכעט א בעלזער יונגערמאן, נעבעך, אומגליקליך געמאכט. כ'וויל נאך נישט זאגן דעם נאמען ווייל מ'וויל נאך יענעם אויפפיקן, כ'ווייס נאך נישט וואס ס'עט זיין דארטן. שוין, דאס איז דער חלק. יעצט איז דא נאך זייער א וויכטיגער חלק וואס מ'דארף וויסן. ס'איז דא מרדכי אהרן מייזעלס, ער איז דער זון פון דעם סיגוט'ערס איידעם, ער איז איינס פון די גרעסטע מוהלים דא אין שטאט, און דער האט א זון וואס ער הייסט חיים הערש, חיים הערש האט געהאט חתונה געהאט צו א דעזשער מיידל, א דעזשער משפחה, און נאך אפאר חדשים האט ער געזאגט איך וויל נישט האלטן קיין טהרת המשפחה, איך וויל גארנישט, האבן זיי אים געזאגט דעמאלטס קען מען אזוי נישט וואוינען, איז די רבנים האבן קודם געטרייט אהער אהין, ער האט זיי געזאגט דו האסט נישט וואס צו טרייען, איך גיי נישט ווערן פרום, איך בין מאלעסטעד. און ער האט אונז געזאגט אז זיין יונגערע ברודער לוזער איז אויכעט געווען מאלעסטעד, אפילו געזאגט פון וועם אויכעט, נאר ס'איז נאכדעם ארויסגעקומען פון יוסף הערש שווארץ פון פאפא, ער נאך א בדחן היינט, ווען רבי אהרן און רבי זלמן לייב מאכן די חתונה, די ביליגע חתונות, נעמט מען אים, וואט א שעים, ער גייט מעורר זיין אז מ'זאל, די זיידעס זאלן אראפקומען פון יענע וועלט. ס'איז געווען אמאל א איד וואס איז געווען א טאשן שניידער, און מ'האט געזאגט די זיידעס קומען אראפ פון יענע וועלט, איז דעמאלטס איז יעדער געגאנגען און האט זיך באקוקט די טאשן, ווייל דער דער זיידע דער וואס מ'האט געדארפט ברענגען פון יענע וועלט ער זאל קומען טאנצן דער איז נעבעך געווען א טאשן שניידער, שטעל דיר פאר מ'האט מורא געהאט עט יעדן בא'גנב'ענען. עניוועי, איז די זעלבע דא אויכעט, דער. פאפענער, יוסף הערש שווארץ, הערן הער איך, כ'נעם נישט קיין אחריות, דאס אז ער האט באצאלט דאס ווייסט מען, און כ'הער עס איז גאר הונדערט אלפים האט מען באצאלט, האט מיר ער געזאגט דער לוזער ער האט יעצט געלט ער זאל קענען גיין זיך לערנען צו ווערן א סייקאלעדזשיסט, פיין, האט ער באצאלט האט ער באצאלט, עטס ווילטס אזוי לעבן לעבטס אזוי, באט איך וויל זאגן, ער דער לוזער איז יעצט געווארן א א חתן, לוזער מייזעלס איז געווארן א חתן, יעצט די שאלה איז האט מען מודיע געווען פאר די כלה אז זי נעמט א. צובראכענעם מענטש וואס ער דארף האבן אסאך העלפ, איך בין זיכער מ'האט נישט מודיע געווען, מ'האט געמאכט א שווייג, דאס איז א מקח טעות לכל הדעות, יעצט וואס איז געשעהן מיטן עלטערן ברודער? דער עלטערע ברודער חיים הערש האט נישט געוואלט האלטן טהרת המשפחה, ער האט נישט געוואלט וויסן פון אידישקייט, און ער געפארן אויף ארץ ישראל און ער געווארן א חייל, דארט האט ער זיך געטראפן א חיילת, און די ערשטע מאל האט ער געכאפט א פיקטשער ווי זיי שטייען סייד ביי סייד איינער לעבן צווייטן, שפעטער האט ער געכאפט א פיקטשער ווי זיי כאפן זיך ארום, יעצט דער יונגערמאן האט געלערנט הלכות נידה, נאר ער וויל נישט וויסן דערפון, ער האט נישט געוואלט וויסן דא אויך נישט דערפון, פארוואס ווייל ער איז געווען מאלעסטעד, יעצט נעמט מען יעצט זיין יונגערן ברודער וואס ער איז אויך געווען מאלעסטעד, דאס ער הייסט לאזער, און מען גייט אים חתונה מאכן שטילערהייט מען זאל נישט פארציילן גארנישט, און וואס גייט געשען, ער וועט אויכעט חתונה האבן, קודם וועט ער אומגליקליך מאכן א אידישע טאכטער, און אז טאמער עס וועט נאך געבוירן א קינד עט זיין. נאך א קריפל, און אלעס איז מותר. פארוואס? ווייל דער טאטע זייערער, דער מרדכי אהרן, האט א פראבלעם, ער קען נישט איינזעצן איינעם. פארוואס? קודם, הונדערט טויזנט דאלער איז אסאך געלט, און ער וויל עס נישט מוותר זיין. אזוי זאגט מען צו הונדערט טויזנט, קען זיין ס'מער אויך. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ווייל ער האט מורא, די סאקמערע חברה וועלן גראד אנהייבן דו שייגעץ, דו מוסר, דו שמוסר. און געזעסן שבעה, נישט פאר קיינעם געזאגט, קומען אלץ די גוט מאכערס צו זאגן געוואלט עפעס זאגן, אז האב איך זיי געזאגט אזוי, ווען איך האלט אז איך טו אן עבירה, איך טו אן איסור, אויב איז געשטארבן מיין משפחה, דארף מען אנהייבן תשובה צו טון, איך האלט נישט אז איך טו אן עבירה וואס דו קענסט מיר יעצט אנהייבן צו פארהאנדלען. נו, ווי געקומען אן אנדערער האט אויך געוואלט אנהויבן צו פארהאנדלן, קודם וויל איך ענק זאגן כ'האב מיט קיינעם נישט פארהאנדלט, כ'האב יעדן געגעבן א צעטל פונעם חינוך וואס כ'וועל זאגן א הספד מענטשן, כ'וועל זאגן וואס דער חינוך זאגט אז מ'דארף מתבונן זיין אינעם צער און נישט פארשמועסן עס, אבער ס'איז געקומען אן אנדערע האט אויך געוואלט אנהייבן, כ'האב עס אלע געזאגט רופטס מיך אן נאך די שבעה כ'וועל ענק זאגן אפשר קען מען זיך אראפזעצן מ'קען זוכן, קודם וויל איך וויסן איין זאך, ווען מ'גייט אין קאורט צו מ'גייט צו א בית דין, מ'טוט איינעם באשולדיגן, באשולדיגט מען אים מיט א זאך, פונקטליך. גרענד דזשורי איז אזוי אז ארויף און אראפ ביי א בית דין מען נעמט א טוען א מעשה מען באשולדיגט דיך אויף עפעס א זאך וואס איז דער פראבלעם מיטן האטליין איך וויל הערן קודם זאג מיר מיט וואס דו באשולדיגסט מיך בקיצור זאגט ער דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן דו פארשעמסט רבנים זאג איך אים איי לאמיר גיין צו שטאט אנגעהויבן האט זיך אז ס'איז מנוולות אהרן טייטלבוים האט ארויסגעגעבן מ'טאר עס נישט אויסהערן ווייל ס'איז מנוולות. נאכדעם האט זיך עס אריינגעצויגן אז ס'איז לשון הרע, נאכדעם האט זיך עס אריינגעצויגן אז ס'איז שקר, היינט האלט עס הייסט עס אז מען פארשעמט רבנים. איך וויל דיר זאגן, געב עס נאך צוויי יאר וועט מען האלטן א דריטע זאך. דערווייל איז די שטאט געווען א חורבן און יעדער כאפט זיך יעצט. סאו איך זעה נישט וואס דו האסט א פראבלעם מיט נבלות. זאג איך אים, און בכלל אויב דו האסט א פראבלעם מיט מנוולות זאלסטו עס נישט אויסהערן. ס'איז דיין אבליגעישאן אז דו זאלסט עס נישט אויסהערן. יעדער וויל מאכט צו מאכט צו, וואס איז די פראבלעם מיט נבלות? מיין ווייב האט געהאט א האטליין, זי האט אויסגעפירט יעדע וואך א שידוך, האט זי אפגעקאלט א רשע מרושע, דער איז שפעטער געווארן אן איידעם פון דעם נואף הרב עזריאל טויבער, און דער זיצט דארטן ביים ביטש, זיצט ער דארטן אין מאראוואנא האטעל מיט זיין ווייב, און ער קומט דא געבן חיזוק פאר אמעריקע, איך וויל וויסן וואס איז די מנוולות? פארוואס האט מיין ווייב נישט געטארט האבן א האטליין? ס'איז יעדע וואך געווען א שידוך, ווייל טאמער געט מען נישט פאר די. ועד משמרת הצניעות געלט, און מען הייסט נישט אז מען איז אונטער סאטמאר און אונטער די ארגענעזעישאן וואס זיי האבן דא צוזאמגעשטעלט איז עס אן אומגליק. ס'איז געווען איינער ווייזער, משה ווייזער האט אויפגעפיקט א מיידל, איינער זאגט מיר משה ווייזער איז דיין פראבלעם, משה ווייזער האט דא איינס אדער צוויי מעשיות, זיין ברודער ווייזער משמרת הצניעות איז א נואף, זאגט ער, ער האט מיינס א קינד געטאטשט. דאס האבן מיר אונז נישט געוואוסט, זיי קומען אן די לאנגע בערד, בייגן עס אריין, א פאטעיטא בארד, און קומט איר, טי טי טי, ס'איז דא סייענס פיקשאן, טי טי טי טי טי, אונז האבן מוצא מאמין געווען, די זאכן האבן זיך געענדיגט, סא דאס ווילט עטס נישט דעם האטליין, ווייל עטס ווילטס ווייטער אנהאלטן, ניין ניין, עטס קענטס שוין נישט אנהאלטן ווייל יעדער איז שוין גענוג קלוג, ווען איך לעש אויס היינט מיין האטליין, פארט עס שוין אויכעט, יעדער ווייסט וואס דא איז געווען, דער יונגער ווייזער וואס האט געהאט דעם טרעוול עידזשענט איז א נואף, ס'האט מיר געזאגט איינער וואס האט געטאטשט זיינס א משפחה, און ער זאגט. קענסטו זאגן אין האטליין אז ער וועט זיך אהערשטעלן אגענסט די וואל ווער ס'איז איך קום ארויס. וויל קודן וואס דא גייט פאר וואס דא איז פארגעגאנגען. סאו האט מען א פראבלעם יענער האט א האטליין האט ער האטליין וואס איז ווייל איך הייב נישט אן יעדן טאג די רבי זאל לעבן און זיין געזונט אונז פירן קעגן משיח'ן ווייסט וואו די רבי וועט דיך פירן אין שאול תחתית ווארלד וואר טרי האט זיך אנגעהויבן אונז גיימער אויסזען אזוי ווי ביי היטלער ענד איטס נאו דזשאוק און איך שעלט נישט קיינעם איך זאג ענק וואס ס'גייט זיין. סאו עטס מוזטס זיך אנהייבן אויסצולערנען. אונז קען מיר נישט פאפן דעם אייבערשטן, אונז קען מיר פאפן א חבר, שכן, דעם אייבערשטן קען מיר אונז נישט פאפן. און נאכדעם וויל איך מסביר זיין וועגן דעם זנות אויכעט, די זנות איז דאך געפערליך, די זנות איז דאך אנבעליוועבל, ס'קאלן מיך כסדר פרויען זאלסט וויסן, אונז האמיר מחליף געווען נשותיהן, וואס זאל מען טוהן, מען דארף א תיקון, אן אשת איש שזינתה, א טאמער ס'איז געווען ברצון העלפט נישט קיין שום מין תירוץ און מ'מוז זיך גט'ן, און דאס אז זי זאגט זי האט נישט געוואוסט דאס איז נישט קיין תירוץ. ס'איז אזא מין איבערגעקערטע גאס אז ס'איז אנבעליוועבל. און די אלע פרויען טענה'ן אז די כלה טיטשערס האבן נישט געלערנט, איך האב שוין גערעדט פיר און פינף יאר צוריק פון דעם, כ'האב ווען געזאגט אז מען טוט טשיטן אן א האזבען איז אין די גויאישע וועלט איז עס נאר יו בעטרעי יור האזבען, יו בעטרעי יור לאווד וואן. באט ביי א איד מוז מען זיך גט'ן, און ס'איז איסורי כריתות, און דער בית המקדש איז געשטאנען און מען האט געגעבן ד' מיתות בית דין, איז אן אשת כהן איז געווען בשריפה, און א סתם פרוי אן אשת איש איז געווען בחנק, אבער היינט איז שוין נישט דא די אלע דיפרענט מדריגות, היינט איז איין זאך. דער אייבישטער נעמט כרת ער נעמט צו צו פאר די צייט און יעדער ווינדערט זיך מער אז ס'דא אזויפיל נעבעך יונגע ווייבלעך וואס שטארבן און ס'שטארבן אזויפיל קינדער דאס איז אלץ כריתות רבותי די תורה איז א נצחי צו עטס ווילטס צו נישט איך האלט אז מ'דארף די אלע כלה טיטשערס לערנען וואס צו רעדן מיט די קינדער איך האלט מ'דארף מיט זיי רעדן און מ'דארף זיי מסביר זיין נישט וויינען אז דו וואוינסט מיט דיין מאן ווייל ווען ס'איז מותר איז עס א חיוב און טאמער דער מאן וויל דיר איינרעדן אז דו מעגסט עקסטשעינדזשען די ווייב ווייל ער וויל אויכעט נעמען יענעמס פרוי און אויסטרייען זאלסטו וויסן דו זאלסט דיך גט'ן מיט אים פאר דו גייסט ווייטער דאונט געט אינוואלווד אין דעם זנות ווייל דו'סט זיין עניוועי אסור אויף אים און דער שלום בית העט עניוועי נישט טויגן. און געווענטליך די אלע פרויען האבן אזאלעכע הרהורי תשובה זיי קענען נישט קומען נאכדעם צו זיך, און דאס איז א זאך וואס מען דארף אויכעט היינט לערנען, אזוי ווי איך האב געלערנט דעם עולם מען דארף לערנען וועגן סעקשועל אביוז, און מען דארף לערנען וועגן זויבערקייט און נקיות דארף מען אויך לערנען, יו אר נאט עלאוד טו ביטרעי יור האסבענד נישט ביקאוז יו אר ביטרעאינג א לאווער, איטס ביקאוז יו אר אסור על בעלה, ס'איז אן איסור כרת און דער אייבערשטער לאזט עס נישט, ענד איטס גאנא האונט יו פאר די רעסט אוו יור לייף, און וועגן דעם. מוז מען צולייגן זאכן. צו לערנען וועגן יונה קדישא, אלעס איז פיין, אלעס איז הייליג, אבער עט די ענד אוו די דעי פארגעסט מען צו לערנען אסאך זאכן וואס אין כלומרשט איז עס אונז נישט נוגע ווייל יעדער איז אפגעהיטן א מכה, קעיסעס וואס זיי קומען אריין זענען אנבעליוועבל. יעצט ווען שלמה המלך האט געבויעט דעם בית המקדש האט ער אויך נישט געטארט אויף די שטיינער ארויפלייגן קיין אייזן. איז דא א גמרא מסכת גיטין וויאזוי האט ער עס געמאכט מיט אזא מין בריה וואס הייסט דער שמיר וויאזוי האט ער עס געטראפן ברענגט די גמרא מסכת גיטין באריכות ער האט באשוואוירן דעם שד אשמדאי ער זאל אים זאגן ווי דער שמיר איז. זייער א לאנגע אריכות זייער א אינטערעסאנטע שיינע גמרא אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין דערין אבער די סוף איז געווען אז. די מען האט געשניטן יעדע שטיין האט מען געשניטן מיטן שמיר שטייט קלאר ארויס אז מען האט נישט געהערט קיין קול די גאנצע צייט ווען מען האט געבויעט די בית המקדש ווייל אלעס איז געווען שטיל יעצט איז זאגט דארטן רש י פארוואס האט מען עס נישט געטארט מאכן אויסגעשניטן מיט אן אייזן כי חרבך הנפת עליה זאגט רש י הא למדת שאם הנפת עליה ברזל חללת. זאגט רש י פארוואס שהמזבח ווייל די מזבח נברא איז געווען באשאפן געווארן להאריך ימיו של אדם זאל פארלענגערן מענטשנ'ס יארן והברזל און די אייזן נברא געמאכט לקצר ימיו של אדם אז ס'זאל פארקערצערן די טעג פון א מענטש איז געמאכט א שווערד און א שפיז וועגן דעם א אייזן איז א דבר המקבל טומאה און מ'קען עס נישט נוצן ביי מקווה ווייל ס'איז געמאכט פאר טומאה ברזל. איז בקיצור איז זאגט רש י אין זה בדין איז דאך פארשטענדיג פון זיך אליינס אז ס'איז נישט גלייך שיונף המקצר על המאריך אז מ'זאל נעמען מיט א אייזן וואס איז געמאכט מקצר זיין די ימים און די שנותיו פון א מענטש אויף דעם וואס איז געמאכט די מזבח וואס איז געמאכט מאריך ימים צו זיין. דאס איז איין זאך. ועוד נאך א זאך שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים לפיכך לא יבוא עליו כורת ומחבל ווייל און דער מזבח מאכט דאך שלום צווישן אידן און צווישן אייבערשטן איז זיכער נישט גלייך אז מען זאל נעמען א כורת און מחבל. יעצט זאגט דא רש י והרי דברים קל וחומר, מה אבנים שאינן רואות ולא שומעות ולא מדברות, שטיינער זעען נישט זיי הערן נישט און זיי רעדן נישט, על ידי שמטילים שלום ווייל זיי מאכן שלום אמרה תורה האט די תורה געזאגט לא תניף עליהם ברזל, המטיל שלום בין איש לאשתו. איינער וואס מאכט שלום צווישן א מאן און א פרוי בין משפחה למשפחה צווישן איין משפחה צו אן אנדערע משפחה בין אדם לחבירו על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות יעצט וויאזוי מאכט דער מזבח שלום בין איש לאשתו בין משפחה למשפחה און בין אדם לחבירו פשוט ווייל מען האט געזינדיגט האט מען געברענגט א קרבן און ממילא מען האט געברענגט א קרבן האט מען איבערגעבעטן יענעם, און מען האט איבערגעבעטן דעם אייבערשטן, און דעמאלטס האט דער אייבערשטער מוחל געווען. יעצט, די ספרים זענען מסביר אז אין אמת'ן איז שווער א קשיא, ווען מאכט דער מזבח שלום צווישן א מאן און א פרוי, און צווישן א משפחה און א אנדערע משפחה, און צווישן א מענטש צו זיין חבר, דורכדעם ווען מען האט שוין געבויעט דעם. משכן, מ'האט שוין געבויעט די מזבח, מ'איז שוין מקריב קרבנות, איז במילא מאכט עס שלום, אבער בשעת ווען דו גייסט בויען וואס הארט דיך וויאזוי עס איז געמאכט געווארן, בשעת ווען מען מאכט די קרבנות איז דאך עס שוין לאנג געמאכט געווארן, איז די תירוץ איז אז די תורה זאגט ער אז א דבר שבקדושה קען נאר טוהן זיין פאנקשען נאר טאמער ס'איז פון אנפאנג ביז צום סוף בקדושה, טאמער נישט איז דאס גאנצע גארנישט ווערט. ס'איז דא א פסוק טוב אחרית דבר מראשיתו איז דא א גאנץ תוספות באריכות אין מסכת חגיגה וויאזוי אחר אלישע בן אבויה ס'האט אים געשאדט זאגט ברענגט א תוספות א ירושלמי טוב אחרית דבר מראשיתו אז ווען איז גוט אחרית דבר נאר ווען ס'איז פון אנפאנג אויך געווען גוט טאמער נישט איז עס נישט מצליח און ער האט עפעס געהאט געזינדיגט ווייל זיין טאטע האט האט שלא לשמה געלערנט מיט אים תורה ווייל ער האט געזען אז עס איז אראפגעקומען א פייער ווען מען איז געקומען צו זיין ברית, איז ממילא האט ער געהאלטן אז ער קען נישט מצליח זיין. יעצט. די א זאך מוז זיין פון אנפאנג גוט. די גמרא ברענגט אין מסכת בבא מציעא דף פ ה אז רבי חייא האט געזאגט פאר רבי חנינא'ן אז ווי איך האב גורם געווען ס'זאל נישט פארגעסן ווערן די תורה פון אידן, וואס האב איך געטון, כ'האב איינגעפלאנצט קאטן. פֿון די קאַטן האָב איך געמאַכט נעצן, פֿון די נעצן האָב איך געכאַפּט חיות, הערשן. איך האָב געגעבן דאָס פֿלײש צו עסן פֿאַר יתומים, און פֿון די הױט האָב איך געמאַכט קלף, און איך האָב געשריבן אױף דעם חמשה חומשי תּורה און שישה סדרי משנה, און איך בין אַרומגעגאַנגען פֿון שטאָט צו שטאָט, װוּ עס איז נישט געװען קײן מלמדי תּינוקות, און איך האָב געלערנט. די חומשים, די שישה סדרי משנה האב איך גורם געווען די תורה זאל נישט פארגעסן ווערן פון אידן. זאגט דארטן די גמרא, אמר רבי גדולים מעשי חייא. יעצט דארף מען פארשטיין, וואס וואלט דען שלעכט געווען ווען ער גייט קויפן אביסל פלייש אין די מארקעט? וואס האט ער געדארפט אנפלאנצן די פשתן, די קאטן, אז ס'זאל עפעס ווערן? זאגט די מהרש"א מורא'דיג ווארט, ווען ער וואלט דען געקויפט א בהמה, אדער ער וואלט געקויפט די פשתן פון א צווייטן איז שוין מעורב אויסגעמישט דער צד המוכר וואס ער מיינט דא געלט ממילא איז עס שוין נישט ריין, שטעל דיר פאר כאטשיג ס'איז משא ומתן איז געגאנגען ר' חייא און ער האט געוואלט ס'זאל זיך אנהייבן פון אנפאנג ס'זאל נישט האבן קיין שום אנדערע מיני כוונה כאטשיג דאס האט אים גורם געווען אסאך ביטול תורה ער זאל מוזן גיין איינפלאנצן מיט אלעם איז זעען מיר פון דעם ווי ווייט דאס איז דער ענין. פון ס'זאל זיין ריין אפילו פון אנפאנג, נישט יעצט די שעת דו לערנסט אינעם חומש צו די שעת דו שרייבסט דעם חומש, אפילו וויאזוי מען האט עס געפאנגען און וויאזוי מען האט איינגעפלאנצט די קאטן, אלעס מוז זיין אז ס'זאל נישט האבן קיין שום שלעכטע זאך מעורב, און דאס איז געווען אונזער הייליגן רעבינ'ס שיטה, כח הפועל בנפעל. וועגן דעם זעען מיר דאך היינט אזוי אויס. מען נעמט געלט פון די רעגירונג, מען זאגט צו מ'וועט שטימען אויף אלע זייערע מנוול'ישע זאכן, מען נעמט טשעפטער וואן, טשעפטער טו, מען נעמט פרי קעי, די אלע זאכן האט א גרויסן רושם אויף די קינדער און דערפאר פאלן אזויפיל טויזענטער קינדער אוועק. ס'איז אסאך קינדער וואס זיי וואקסן גרויס, זיי לייגן תפילין, אפילו נאך די חתונה גייען זיי דאווענען, אבער זיי גלייבן אין גארנישט, זיי זאגן מיר אליינס, זיי זענען קאלט. פארוואס? צוויי זאכן, קודם מ'האט זיי נישט געלערנט אמונת בהשם. און די צווייטע זאך איז אז מען האט געגעבן זיי טרייפות צו עסן און פון טרייפה געלט. יעצט די בריסקער רב פלעגט אלץ זאגן, פון די גמרא זעהן מיר אז די הצלחה פון קינד איז נאך ממש ווען ער איז קליין, וועגן דעם האט בריסקער רב געהאלטן אז מען טאר נישט געבן אפילו די טרייפה'נע מילך, כאטשיג אנדערע האבן געזאגט ס'איז פאר יונגע קינדער אבער זיי האבן געהאלטן אז מען טאר נישט ווייל דאס קינד ווערט שוין פארכאפט. איך ווייס ס'איז געווען אמאל א מעשה אז אין מאנטריאל האט מען נישט געקענט האבן כשר'ע מילך, ווייל ס'איז געווען פארפרוירענע ראודס, מ'האט נישט געקענט אריינברענגען, עס איז געווען א גרויסע אסיפה וואס מען זאל טון וועגן מילך, איז געווען דעמאלטס אזוי, די רבי זכרונו לברכה האט געהאלטן אז מען מעג, די סאטמאר רב אז מען מעג זיי געבן טרייפה, איז געווען א אסיפה ביים רבי'ן, מ'האט גערופן אלע רבנים, די רבי האט געהאלטן מען זאל זיי געבן חלב שחלבו נכרי, און טאהשער רבי זאל זיין געזונט, איז געווען דעמאלטס א יונגערמאנטשיקל, און ער האט נישט פארשטאנען צום פאליטיק, סאטמאר, קלויזענבורג איז געווען א תמימות'דיגער ערליכער איד, האט דער סאטמאר רבי האט אים געפרעגט וואס ער זאגט, ס'געווען אסאך רבנים ביים טיש, האט דער רבי זיך אנגערופן איך ווייס נישט, איך ווייס קלויזענבורגער רב האלט אז מען טאר נישט געבן פאר קינדער אויך נישט, דער רבי איז זייער אויפגערעגט, האט געשריגן אויף אים, ער איז ארויסגעגאנגען, ער האט געהערט אז מען שרייט האט ער נישט געוואלט ווי מען זאגט זיין דארט, למעשה. איז דער סוף איז געווען אז מ'האט יא געגעבן א לאנגע צייט די חלב עכו"ם און נאכדעם האט מען שוין געקענט מסדר זיין ס'זאל זיין חלב ישראל. דעם רבי האט אבער זייער וויי געטון פארוואס ער האט מבזה געווען דעם טאהשער רעבן ווייל מ'האט אים מסביר געווען דער איד איז נישט אינוואלווד אין גארנישט ער האט נישט געוויסט אפילו אז סאטמאר און קלויזענבורג קריגט זיך. קיצור איז דער רבי געגאנגען די סאטמארע רבי און ער האט געזאגט אז ער וויל. טאשער רבי איז יונגער פון אים, אים איז שווער צו פארן, ער וויל אים איבערבעטן ער זאל קומען. טאשער רבי האט געזאגט כ'וועל שוין קומען נאך געלט וועל איך אריינקומען. שוין, ער איז אריינגעקומען, האט מען געהייסן יעדן איינעם זאל ארויסגיין. קיצור ר' בנימין זאב איז נישט ארויסגעגאנגען, בנימין זאב זוסמאן, פון טאהשער רבינ'ס גבאי. האט דער רבי אנגעהויבן צו שרייען אויף אים ער זאל ארויסגיין. האט מען מסביר געווען פארן רבין אז ער הערט נישט. ער האט יא געהערט, נאר וואס ער האט נישט געוואלט האט ער נישט געהערט, האט דער רבי געזאגט אויב אזוי זאל ער זיצן, האט מיר ר' בנימין זאב פארציילט, דער רבי האט אים אזוי איבערגעבעטן, זאגט ער, כ'האב נישט געגלייבט אז אזא גדול הדור, אזא צדיק הדור, זאל זיך אזוי אראפלאזן צו, טאהשער רבי געווען דעמאלטס א יונגערמאן, זאל זיך אזוי אראפלאזן און אזוי מכניע זיין און אים אזוי בעטן און איבערבעטן נאכאמאל צו דער רבי זיכער איז אים מוחל, און דער רבי האט אים דערלאנגט א גרויסע פויטעק אויכעט. האט אים טאהשער רבי געזאגט כ'בין נישט וועגן דעם געקומען געקומען איך האב געהערט די רבי רופט מיר ניין ניין דאס איז א חלק פון איבערבעטן די רבי האט אים אזוי איבערגעבעטן זאגט מיר ר' בנימין זאב ס'איז א זעלטענע זאך אז אזא גדול הדור זאל אזוי איבערבעטן א מענטש וואס ער איז א נעקסטן דור די רבי געווען די טאהשער רבי געווען מסתמא א נעקסטן דור פון דעם סאטמאר רב איז למעשה איז די די ערליכע אידן האבן דעמאלטס אויך געהאלטן אז מ'זאל נישט געבן פאר קינדער ס'איז געווען דאך די. סימילעק, אייסאמיל, איך ווייס די אלע זאכן, ברוך השם איינער האט זיך אריינגעלייגט דערין און מען ברענגט צו חלב ישראל און ס'איז דא מיט חלב ישראל, אבער די אלע זאכן דארף מען וויסן, מען הייבט אן מיטן קינד הייבט מען אן נאך פון פאר אלע, און די זעלבע ווי ביי מאכן דעם מזבח, פאר דו האסט נאך אנגעהויבן צו מאכן שלום בין איש לאשתו און די אלע אנדערע זאכן, פאר דעם דארפסטו נאך מאכן אז דער מזבח זאל זיין נישט געהאקט מיט אן אייזן ווייל דעמאלטס פסל'סטו דאס גאנצע, מאכסט עס פוגם. איז וויל איך זאגן פארן עולם, רבותי, מען דארף וויסן, מען דארף זיך צאמנעמען ווי עס דארף צו זיין, און מען דארף אנהייבן צו ארבעטן אויף כשרות, כשרות איז מורא'דיג וויכטיג, מען דארף אנהייבן צו ארבעטן אויף די אלע קינדער, און אויף די יונגע בחורים מיט די יונגע ווייבלעך, כ'האב געהאט אמאל, כ'האב ענק פארציילט, אין סקווער איז געווען א פאל, וואס א מיידל איז געווארן שוואנגער, און מ'האט זי געפרעגט, האסט דען נישט געוואוסט מען טאר נישט? זאגט זי, ווער האט מיך דען געלערנט? די בחורים האבן זיי אויסגעלערנט אז ביז ווי לאנג מען ווערט נישט שוואנגער איז גארנישט און נישט קיין איסור, און דאס איז זייער זייער נישט גוט. רבותי, מען מוז פעיסן ריאליטי, ווי העוו טו גאו וואן סטעפ דאון, זעמיר שוין נישט אזוי ווי אמאל וואס מען לערנט נישט מיט קינדער, און מען זאגט נישט מיט קינדער, ווייל די אנדערע וואס זיי ווייסן גייען מטמא זיין דיינע קינדער. יעצט דאס איז נאר געווען א קורצער שיעור, ווייל עס איז אינגאנצן דא אפאר טעג, פון זונטאג ביז מיטוואך צו ביז דאנערשטאג. פאריגע וואך האב איך נישט געקענט זאגן קיין שיעור, אבער איך וועל עס לאזן דא, און דער אייבערשטער וועט העלפן אז מיר'ן מערטשעם האבן די וואך א ווייטערע געהעריגן שיעור. א גוטן טאג.